בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף י ט, מעברא דף י ט עמוד א', ביי די משנה די נייע פרק, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי, מיר האבן געזען די משנה אין דף י ד, האט די משנה געזאגט היה מביא את מנחתה בתוך כפיפה מצרית, ונותנה על ידיה כדי ליגעה, אז די מאן האט געברענגט די מנחה אין א כפיפה מצרית, און מען האט געלייגט די כפיפה מצרית אין די האנט פון די פרוי כדי איר אויסצומוטשענען, אז טאמער זי האט געזינדיגט זאל זי וועלן מודה זיין, איז די משנה דא ממשיך וואס טוט מען ווייטער מיטן מנחה, זאגט די משנה, היה נוטל את מנחתה מתוך כפיפה מצרית, ונותנה לתוך כלי שרת, און ווי רש י לערנט עס גייט ארויף אויפן מאן, ווייל ווי רש י זאגט, פון די קמיצה, לאו דווקא די קמיצה, אביסל פאר די קמיצה, די הגשה שוין, דאס אז מען נעמט די מנחה און מען טראגט עס צו צום מזבח, דאס דארף געטון ווערן דורך א כהן, אבער אלעס מען טוט פאר דעם מעג א זר אויך טון, און ממילא די אלע זאכן טוט די מאן, די מאן נעמט ארויס די מנחה פונעם כפיפה מצרית, און ער לייגט עס אריין אין א כלי שרת, כדי זאל נתקדש ווערן, און נאכדעם ונותנה על ידה, מען נעמט די כלי שרת מיטן מנחה אין דעם, און מען לייגט עס אין די האנט פונעם פרוי כדי די פרוי זאל מאכן מיט דעם א תנופה, ווייל די מנחה סוטה דארף מען טון מיט דעם א תנופה, וכהן מניח ידו מתחתיה, און די כהן לייגט זיין האנט אונטער די האנט פון די פרוי, איז דא א מחלוקת ראשונים צו ער רירט צו די האנט פון די פרוי, אדער לייגט די הענט ביי די זייט, אבער על כל פנים, די כהן צוזאמען מיטן פרוי מאכן א תנופה, ומניפה, און מען מאכט א תנופה, זאגט די משנה, הניף, מען מאכט די תנופה, והגיש, און די כהן טראגט צו די מנחה צום מזבח, ווי מ'האט געזען, צום דרום מערב ווינקל, און נאכדעם קמץ, די כהן מאכט א קמיצה, והקטיר, און ער איז עס מקטיר אויפן מזבח, והשאר, און די רעשט פון די מנחה, נאכל לכהנים, עסן די כהנים, אזוי ווי יעדע מנחה נאכדעם וואס מ'איז מקטיר די קומץ, איז די שיריים עסן די כהנים. זאגט די משנה יעצט ווייטער, היה משקה, ואחר כך מקריב את מנחתה, פשט קודם האט מען אנגעטרינקען די מי סוטה, קודם האט זי געטרינקען די מי סוטה, און נאר נאכדעם האט מען מקריב געווען די מנחה, און די גמרא וועט זיך שטעלן, וואס טייטש קודם האט מען אנגעטרינקען מ'האט דאך יעצט געענדיגט זאגן הניף והגיש קמץ והקטיר מ'האט שוין מקטיר געווען די מנחה יעצט זאגט די משנה היה משקה ואח כ מקריב מ'האלט דאך שוין נאכן מקטיר זיין עמיר זעהן אין די גמרא אבער על כל פנים די משנה זאגט אז קודם האט מען אנגעטרינקען און נאכדעם האט מען מקריב געווען די מנחה ר' שמעון אומר ר' שמעון קריגט זיך ער זאגט מקריב את מנחתה ואחר כך היה משקה, קודם האט מען מקריב געווען די מנחה און נאכדעם האט מען אנגעטרינקען די מי סוטה און ער ברענגט א מקור שנאמר ואחר ישקה את האשה את המים, און מ'וועט זען די גמרא פונקט וואס די מחלוקת איז אין די פסוקים דא, אבער לייגט ר' שמעון צו וואס איז טאמער מ'האט געטון בדיעבד פארקערט, אם השקה ואחר כך הקריב את המנחה, טאמער מ'האט קודם אנגעטרינקען און נאכדעם מקריב געווען די מנחה, כשרה איז בדיעבד איז עס כשר, זאגט די הייליגע גמרא, אמר ליה ר' אלעזר לר' יאשיה דדריה, ר' אלעזר האט געזאגט פאר ר' יאשיה פון זיין דור, און ווי רש י זאגט אז די גמרא צייכנט צו ר' יאשיה דדריה, ווייל ס'איז געווען צוויי ר' יאשיה'ס, געווען א ר' יאשיה א תנא, און א ר' יאשיה אן אמורא, און ר' אלעזר האט גערעדט צו ר' יאשיה די אמורא, ווייל ס'קען נישט זיין ער האט אזוי גערעדט צו א תנא ווייל ס'פאסט נישט, אז ר' אלעזר זאל אזוי רעדן צו א תנא, על כל פנים האט ר' אלעזר געזאגט צו די אמורא רבי יאשיה, לא תיתב אכרעך זאלסט דיך נישט אוועק זעצן, עד דמפרשת ליה להא מילתא, ווילאנג דאס מען וועט נישט מפרש זיין די זאך, מנין למנחת סוטה שטעונה תנופה, ווי ווייסט מען אז א מנחת סוטה דארף האבן א תנופה, און די גמרא פרעגט גראד, מנלן? והניף כתיב בה, ס'דאך א קלארע פסוק, והניף את המנחה, ענטפערט די גמרא ניין נישט דאס איז געווען די שאלה, די שאלה איז געווען בבעלים מנלן, פשט ווי ווייסט מען אז די בעלעבאס פשט די פרוי דארף אויך מאכן די תנופה ווייל פון פסוק איז משמע, דער פסוק זאגט ולקח הכהן מיד האשה את מנחת הקנאות, והניף את המנחה לפני השם, ס'איז משמע אז נאר דער כהן מאכט די תנופה, ווי ווייסט מען אז די פרוי מאכט אויך די תנופה? איז אויף דעם ענטפערט רבי יאשיה, אתיא יד יד משלמים, אז מען לערנט ארויס א גזירה שווה יד יד פון שלמים, וואס איז די גזירה שווה איז אזוי, כתיב הכא, דא ביי מנחת סוטה שטייט ולקח הכהן מיד האשה, אז דער כהן נעמט עס מיד האשה און דער כהן מאכט די תנופה, און כתיב התם,

איז פון די גזירה שוה לערנט מען ארויס אז ביידע צוזאמען דארפן מאכן די תנופה וויאזוי אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה, די בעלעבאס כאפט עס אן, ביי אונזער ציור ביי א סוטה רעדט זיך איז די פרוי, די פרוי כאפט עס אן, און די כהן כאפט עס אן פון אונטן און צוזאמען מאכט מען א תנופה. זאגט די גמרא ווייטער, האמער געזען אין די משנה, הניף והגיש קמץ וכו', און די משנה האט געזאגט היה משקה ואחר כך מקריב את מנחתה פשט קודם האט די משנה אויסגערעכנט וויאזוי מ'איז מקריב די מנחה, און נאר נאכדעם האט די משנה געזאגט א מחלוקת צווישן תנא קמא און רבי שמעון ווען איז די השקאה, צו פארן מנחה צו נאכן מנחה? פרעגט די גמרא, הא אקרבה? איך פארשטיי נישט. נאכדעם וואס די משנה לייגט אראפ אזוי שיין וויאזוי מ'איז מקריב די מנחה, נאכדעם זאגט די משנה היה משקה ואחר כך מקריב, אז קודם האט מען אנגעטרינקען נאכדעם האט מען מקריב געווען, מ'האט דאך עס שוין מקריב געווען, ווי איז שייך אנצוטרינקען פארדעם? נאר וואס דען איז די גמרא מבאר די משנה, הכי קאמר, סדר מנחות כיצד?

נאר די משנה רעדט פון די מנחה פונעם סוטה, וואס איז די סדר פון די מנחה, און אויף אויף דעם זאגט די משנה הניף והגיש קמץ והקטיר, אזוי איז מען מקריב א מנחה, שפעטער די צווייטע חלק פון די משנה גייט צוריק אריין די משנה אין די נושא פון השקאת סוטה, און אויף דעם ברענגט די משנה צוויי שיטות, א מחלוקת חכמים און ר' שמעון, חכמים זאגן קודם איז מען משקה און נאכדעם איז מען מקריב די מנחה, און ר' שמעון זאגט פארקערט מ'איז קודם מקריב די מנחה און נאכדעם איז מען משקה די סוטה, זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען אין די משנה ואם השקה ואחר כך הקריב את מנחתה כשרה, איז אזוי מיר האבן געזען אין די משנה א מחלוקת צווישן חכמים און ר' שמעון וואס איז די סדר צו מ'איז קודם מקריב די מנחה און נאכדעם משקה אדער פארקערט מ'איז קודם משקה און נאכדעם מקריב, איז איידער מיר גיימער דא זען די המשך הגמרא עמער אויסרעדן פון פארדעם אויסעווייניג די אלע שיטות וואס מ'גייט זען דא, און וואס איז די מקור פון די אלע שיטות? איז קודם כל, לאמיר צוריק גיין צו די פסוקים פון סוטה דארט ווי מען האלט, אונז האמיר געענדיגט פסוק כ ב, ובאו המים המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפיל ירך ואמרה האשה אמן ואמן, אז דער כהן האט משביע געווען די פרוי, און די פרוי ענטפערט אמן אויף די שבועות, דא האלט מען, איז לאמיר זען וואס שטייט ווייטער אין פסוק, פסוק כ ג, וכתב את האלות האלה הכהן בספר, ומחה אל מי המרים, דער כהן האט אראפגעשריבן די אלות די קללות אויף א מגילה און מען האט אויסגעמעקט די מגילה אין די מי המרים אין די מי סוטה ווייטער פסוק כ"ד והשקה את האישה את מי המרים המאררים מען האט אנגעטרינקען די פרוי די מי סוטה ובאו בה המים המאררים למרים און ס'איז אריין אין איר גוף ווייטער פסוק כ"ה ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות די כהן נעמט יעצט די מנחה ס'איז משמע פון פסוק אז קודם האט זי געטרינקען יעצט הערשט נעמט דער כהן די מנחה, והניף את המנחה לפני ה', והקריב אותה אל המזבח. ווייטער פסוק כ"ו, וקמץ הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה, און וואס שטייט ווייטער אין פסוק, ואחר ישקה את האישה את המים, און נאר נאכדעם טרינקט מען אן פארן פרוי די וואסער. וואס איז בעצם א סתירה, ווייל אין פסוק כ"ד איז געשטאנען והשקה את האישה, און נאר נאכדעם האט דער פסוק געזאגט מ'איז מקריב די מנחה, יעצט עס שטייט אין פסוק אז מ'איז מקריב די מנחה און נאר נאכדעם ואחר ישקה את האישה את המים, איז בעצם א סתירה, וועט מען שוין זעהן, ווייטער פסוק כ"ז שטייט נאכאמאל והשקה את המים והיתה אם נטמאה ותמעל מעל באישה ובאו בה המים המאררים, שטייט נאכאמאל והשקה, פשט, ס'שטייט דא אין פסוק בעצם דריי מאל די ענין פון השקאה, אין פסוק כ"ד שטייט די ערשטע מאל והשקה את האישה, אין פסוק כ"ו נאכן מנחה שטייט ואחר ישקה את האישה, און אין פסוק כ"ז שטייט נאכאמאל והשקה, נאכאמאל די ענין פון השקאה, איז גייען מיר דא זען א געטריפלטע מחלוקת, א מחלוקת צווישן חכמים, ר' עקיבא און ר' שמעון, וואס איז טאקע געווען די סדר דא, פון די השקאה וואס איז געקומען פריערט די מנחה אדער די השקאה איז ווי מ'גיימער זעהן חכמים האלטן אז די עיקר לימוד איז די ערשטע והשקה וואס שטייט אין פסוק כ"ד פשט קודם האט מען אנגעטרינקען און נאכדעם האט מען מקריב געווען די מנחה איי ס'שטייט נאכאמאל נאך צוויי מאל די ענין פון השקאה נאכן מנחה איז ווי מ'עט זעהן חכמים דרש'ענען דאס אויף אנדערע דרשות, אבער חכמים האלטן קודם איז געווען די השקאה, נאכדעם די הקרבת המנחה. יעצט, ר' עקיבא און ר' שמעון האלטן פונקט פארקערט. ר' עקיבא און ר' שמעון האלטן אז קודם האט מען מקריב געווען די מנחה און נאכדעם האט מען משקה געווען די פרוי די מי סוטה. איי שטייט והשקה פארן מנחה? איז טאקע ר' עקיבא און ר' שמעון נוצן דאס אויף אנדערע דרשות. יעצט דאס איז איין מחלוקת עס איז דא צווישן חכמים און רבי עקיבא און רבי שמעון. חוץ פון דעם וועלן מיר אויך זעהן אז אלע דריי לערנען דא ארויס פון די פסוקים געוויסע דינים. קודם כל, אלע דריי סיי די חכמים סיי רבי שמעון סיי רבי עקיבא לערנען דא פון די פסוקים אויך א לימוד אז די מגילה די מגילת סוטה דארף זיין אינגאנצן אויסגעמעקט. טאמער ס'איז נישט אינגאנצן אויסגעמעקט ס'איז רישומו ניכר מען זעהט נאך אלץ אויפן פארמעט די ווערטער איז די השקאה נישט קיין גוטע השקאה מ'דארף עס אינגאנצן אויסמעקן דאס איז א לימוד וואס אלע דריי זענען מסכים מען לערנט ארויס דא פון די פסוקים נאך א לימוד וואס מיר גיימער זעהן אלע דריי זענען מסכים מען לערנט ארויס פון די פסוקים איז אז נאכדעם וואס מ'האט אויסגעמעקט די מגילת סוטה מען האט אויסגעמעקט די מגילה אין די מי סוטה איז שוין נישט דא א וועג ארויס פארן פרוי די פרוי קען מער נישט זאגן איני שותה יעצט אוודאי די פרוי קען מודה זיין אז זי האט געזינדיגט און טאמער זי וועט מודה זיין אז זי האט געזינדיגט וועט זי נישט דארפן טרינקען אבער נאכדעם וואס מ'האט געמעקט, טאמער זי זאגט איני שותה איך האלט נישט ביים טרינקען, יעצט איז שוין צו שפעט, מ'צווינגט איר צו טרינקען. ווי לאנג מ'האט נישט געמעקט, קען די פרוי זאגן איני שותה אפילו זי איז נישט מודה, זי קען זאגן איך האלט נישט ביים טרינקען, איך האלט נישט ביים טרינקען, געב מיך א גט, איך נעם נישט כתובה, לאז מיך אפ, כ'הא, כ'האב נישט מיט די גאנצע מעשה. אבער דאס איז אלס ביז צום מעקן. נאכן מעקן, איז שוין נישט דא א וועג ארויס. דאס איז נאך א זאך וואס אלע דריי לערנען דא ארויס אין די פסוקים, יעדער איינער לערנט ארויס, פון א אנדערע ווארט ווי מען וועט באלד זעהן. יעצט, וואס איז די מחלוקת צווישן רבי עקיבא און רבי שמעון? האבן מיר דאך געשמועסט אז ביידע האלטן אז מ'איז קודם מקריב די מנחה און נאכדעם איז די השקאה, איז וואס איז די מחלוקת? איז ווי מען וועט זעהן איז דא צוויי מחלוקת'ן, צוויי נקודות, צווישן רבי עקיבא און רבי שמעון. איין מחלוקת איז בדיעבד, פשט וואס איז טאמער בדיעבד מען האט געטוהן פארקערט, קודם האט די פרוי געטרונקען, נאכדעם האט מען מקריב געווען די מנחה, וואס איז דעמאלטס די דין? איז ווי מ'עט זעהן אזוי ווי מ'האט טאקע געזעהן די משנה לויט ר' שמעון בדיעבד איז דאס א גוטע השקאה, לויט ר' עקיבא נישט, דאס איז איין מחלוקת, נאך א מחלוקת איז דא, איז אזוי ווי מ'שמועסט דאך, סיי ר' עקיבא און סיי ר' שמעון ביידע האלטן דאך אז קודם איז מען מקריב די מנחה און נאכדעם איז די השקאה, קומט אויס לויט ר' עקיבא און לויט ר' שמעון ווען מעקט מען אויס די מגילת סוטה? אלץ נאכן מנחה, איז די שאלה איז וואס וועט זיין טאמער מ'האט נישט געטוהן כדין, מ'האט אויסגעמעקט די מגילת סוטה פארן מנחה, און אזוי ווי מ'שמועסט דאך נאכן מעקן איז שוין נישט דא א וועג צוריק, די פרוי קען מער נישט זאגן איני שותה, די שאלה אבער איז וואס איז טאמער מען האט געטון שלא כדין, מען האט געמעקט פארן מנחה, און יעצט שרייט די פרוי איני שותה, איז דא א וועג ארויס צו נישט? איז דא איז אויך דא א מחלוקת צווישן רבי עקיבא און רבי שמעון, לויט רבי עקיבא איז אפילו מען האט געמעקט שלא כדין, מען האט געמעקט פרי, מען האט געמעקט פארן מנחה, פון דעסט וועגן איז מער נישט דא א וועג ארויס, מען האט טאקע געטון שלא כדין, אבער יעצט צווינגט מען די פרוי צו טרינקען די מי סוטה, און לויט ר' שמעון איז נישט אזוי, לויט ר' שמעון צווינגט מען די פרוי צו טרינקען די מי סוטה נאר מ'האט טאמער מ'האט עס געמעקט כדין, טאמער מ'האט עס אויסגעמעקט נאכן מנחה, טאמער אבער מ'האט עס געמעקט פארן מנחה, צווינגט מען נישט די פרוי יעצט צו טרינקען די מי סוטה טאמער זי שרייט איני שותה. יעצט, וואס איז טאקע די לימודים פון די דריי שיטות? וואס וויאזוי דרש'ן די חכמים די פסוקים? וויאזוי דרשנ'ט ר' שמעון די פסוקים, און וויאזוי דרשנ'ט ר' עקיבא די פסוקים, איז אזוי, אזוי ווי מען שמועסט מען דאך, ס'דא דריי פסוקים וואס מען דארף דא דרשנ'ען, ס'דא פסוק כ"ד וואס שטייט והשקה, ס'דא פסוק כ"ו וואס דאס איז ערשט נאכן מנחה שטייט ואחר ישקה, און ס'דא פסוק כ"ז די דריטע פסוק וואס שטייט נאכאמאל והשקה, איז חכמים דרשנ'ען די ערשטע פסוק פסוק כ"ד וואס שטייט והשקה, דרש'ן די חכמים דאס קומט אונז לאזן הערן אז די השקאת סוטה איז פארן מנחה, און טאקע פסוק כ"ד איז פארן מנחה, דאס איז די ערשטע פסוק, ווייטער פסוק כ"ו, די צווייטע פסוק וואס שטייט ואחר ישקה, איז חכמים האלטן אז אוודאי דאס קומט אונז נישט לאזן הערן אז מען איז איר משקה נאכן מנחה, ווייל זיי האלטן דאך מען איז איר משקה פארן מנחה, און וואס מיינט ואחר ישקה? איז לערנען די חכמים ואחר ישקה מיינט נישט נאכן מנחה טרינקט די פרוי די מי סוטה, נאר ואחר ישקה מיינט אז נאכן אויסמעקן די מגילת סוטה, נאר נאכדעם קען די פרוי טרינקען, וואס איז אבער טאמער ס'איז נישט גוט אויסגעמעקט, ס'איז רישומו ניכר, קען די פרוי נאך נישט טרינקען די מי סוטה, פשט פון די צווייטע פסוק לערנען די חכמים ארויס אז די מגילה דארף זיין גוט אויסגעמעקט, ווייטער פון די דריטע פסוק פון פסוק כ ז וואס שטייט נאכאמאל והשקה, פון דא דרש'ען די חכמים אז נאכדעם וואס מ'האט געמעקט די מגילת סוטה איז מער נישט דא א וועג ארויס, קען די פרוי מער נישט זאגן איני שותה, דאס זענען די לימודים פון די חכמים. ווייטער ר' שמעון, ר' שמעון האלט אז די עיקר לימוד פון השקאת סוטה איז פונעם צווייטן פסוק, פון ואחר ישקה, און פון דא טאקע האלט ר' שמעון לערנט מען ארויס אז ואחר ישקה, אז נאכן מנחה, הערשט דעמאלטס, טרינקט די פרוי די מי סוטה, נישט פארן מנחה. חוץ פון דעם, עמיר זען, ר' שמעון לערנט דא נאך א לימוד, אז היות עס שטייט ואחר ישקה, לערנט ר' שמעון אויך פון דא ארויס אז טאר נישט זיין רישומו ניכר, פשט סדארף זיין אינגאנצן אויסגעמעקט, טאמער סנישט אינגאנצן אויסגעמעקט קען די פרוי נאכנישט טרינקען די מי סוטה מ'דארף עס אינגאנצן אויסמעקן, דאס איז די צווייטע פסוק, איז בלייבט אונז דא איבער די ערשטע פסוק פסוק כ ד, און די דריטע פסוק פסוק כ ז, איז ר' שמעון לערנט פון די ערשטע פסוק, לערנט ר' שמעון ארויס אז בדיעבד טאמער די פרוי האט געטרינקען פארן מנחה איז די השקאה א גוטע השקאה, און דאס איז טאקע פסוק כ ד וואס שטייט פארן מנחה, און פון פסוק כ ז דרשנ'ט ר' שמעון אז נאכן מעקן איז שוין נישט דא א וועג ארויס, אבער אזוי ווי מען האט געשמועסט, דאס איז נאר טאמער מען האט עס געמעקט כדין, ווייל פסוק כ ז ווי שטייט פסוק כ ז? נאכן מנחה, פשט טאמער טאקע מען האט געמעקט די מי סוטה נאכן מנחה, דעמאלטס איז נישט דא א וועג ארויס, וואס וועט זיין אבער טאמער מען האט געמעקט די מי סוטה פארן מנחה, דעמאלטס האלט ר' שמעון קען די פרוי נאך אלץ שרייען איני שותה, פשט דער דין איז נאר טאמער מ'האט עס געמעקט כדין, אזוי האלט ר' שמעון, ווייטער ר' עקיבא האלט אז די עיקר לימוד אז די פרוי טרינקט די מי סוטה נאכן מנחה איז פונעם דריטן פסוק, פון פסוק כ ז, פון דארט לערנט מען ארויס אז די פרוי טרינקט הערשט נאכן מנחה, בלייבט אים איבער פסוק כ ד און פסוק כ ו, איז פון פסוק כ ו דרשנ'ט ר' עקיבא אז ס'דארף זיין גוט אויסגעמעקט, ואחר ישקה טאמער ס'איז נישט גוט אויסגעמעקט העלפט נישט די מי סוטה, און פון פסוק כ ד דרשנ'ט ר' עקיבא אז נאכדעם וואס מ'מעקט אויס די מי סוטה איז נישט דא מער א וועג ארויס, אבער ווי שטייט פסוק כ ד פארן מנחה? פשט ר' עקיבא האלט אז אפילו טאמער מ'האט עס געמעקט שלא כדין, מ'האט געמעקט די מגילת סוטה פארן מנחה ווען מ'האט עס נישט געטארט מעקן, פון דעסטוועגן היות עס איז געמעקט איז נישט דא מער א וועג ארויס אפילו די פרוי שרייט איני שותה צווינגט מען איר צו טרינקען די מי סוטה דאס זענען די לימודים סיי פון די חכמים סיי פון רבי שמעון און סיי פון רבי עקיבא איז לאמיר יעצט זעהן די אלע זאכן אינעווייניג זאגט די גמרא תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא און די ערשטע תנא וואס ס'רעדט דא אין די ברייתא דאס איז רבי עקיבא זאגט רבי עקיבא שטייט אין פסוק די ערשטע פסוק פסוק כ ד והשקה מה תלמוד לומר וואס דארף מען די פסוק? והלא כבר נאמר והשקה שטייט דאך שוין אין פסוק כ ז והשקה, וואס פון דארט לערנט רבי עקיבא ארויס אז די השקאת מי סוטה איז נאכן מנחה, און וואס איז די והשקה וואס שטייט פארן מנחה אין פסוק כ ד? נאר וואס דען, זאגט רבי עקיבא, אז פון פסוק כ ד לערנט מען ארויס, שאם נמחקה מגילה, ואומרת איני שותה, אז טאמער מ'האט שוין געמעקט די מגילה, אפילו שלא כדין, אפילו פארן מנחה, אבער מ'האט עס געמעקט, און יעצט שרייט די פרוי איך האלט נישט ביים טרינקען, מערערין אותה און משקין אותה בעל כרחה דברי ר' עקיבא, צווינגט מען איר דאס דאס צו טרינקען, און ס'איז שוין נישט דא קיין וועג ארויס, אזוי דרש'נט ר' עקיבא. ר' שמעון אומר, ר' שמעון זאגט אביסל אנדערש, ר' שמעון בעצם איז אויך מסכים צו ר' עקיבא אז די השקאה איז נאכן מנחה,

אז אלעס וואס שטייט פריערט אין די פסוקים דארפן געטוהן ווערן פארן השקאה, סיי די מנחה אליין דארף מען מקריב זיין פארן השקאה, סיי די השבעה אז מען איז משביע די פרוי, אז מען באשווערט די פרוי דארף זיין פארן השקאה, און סיי דאס מעקן די מגילה דארף אויך זיין פארן השקאה, און די גמרא וועט זיך וואונדערן וואס טייטש אוודאי דארף מען מעקן פארן השקאה, עמיר זעהן, איז זאגט ר' שמעון מגיד פון דא לערנט מען ארויס שלושה דברים מעכבים בה, ס'דא דריי זאכן וואס זענען מעכב די השקאה, וועלכע דריי זאכן? די ערשטע זאך איז, עד שלא קרב הקומץ, קודם כל די מנחה, מען דארף קודם כל מקריב זיין די מנחה, נאר נאכדעם קען די פרוי טרינקען די מי סוטה, די צווייטע זאך איז, ועד שלא נמחקה מגילה, אז מען דארף קודם מעקן די מגילה אז מען האט נישט געמעקט קען זי נישט טרינקען, און די דריטע זאך איז, ועד שלא תקבל עליה שבועה, אז די שבועה דארף אויך געשען פארן השקאה. און די גמרא צונעמט די דריי זאכן, די ערשטע זאך, עד שלא קרב הקומץ, זאגט די גמרא רב שמעון לטעמיה דאמר מקריב את מנחתה ואחר כך משקה, רב שמעון גייט דא כשיטתו אז קודם איז מען מקריב די מנחה און נאכדעם טרינקט זי די מי סוטה, ווייטער די צווייטע נקודה, עד שלא נמחקה מגילה, אלא מאי משקה לה פרעגט די גמרא, פשט די גמרא וואונדערט זיך, וואס מיינט ר' שמעון דא צו זאגן? אז וואס? אז די פרוי קען נישט טרינקען די מי סוטה פאר מען מעקט נישט די מגילה? פארשטייט זיך טאמער מען האט נישט געמעקט די מגילה איז דאך עס אינגאנצן נישט קיין מי סוטה. וואס איז די עיקר לימוד דא? נאר וואס דען אמר רב אשי לא נצרכה לשרישומו ניכר. פשט, אזוי ווי מען האט אויסגערעדט, די עיקר לימוד דא איז אז ס'טאר נישט זיין רישומו ניכר, ס'דארף זיין אינגאנצן אויסגעמעקט, טאמער ס'איז נישט אינגאנצן אויסגעמעקט, העלפט נישט די מי סוטה מ'דארף עס אינגאנצן אויסמעקן. ווייטער די דריטע נקודה וואס ר' שמעון האט געזאגט איז מעכב עד שלא תקבל עליה שבועה אז די פרוי קען נישט טרינקען די מי סוטה פארן שבועה, פרעגט די גמרא וואס די חידוש? מישתא הוא דלא שתיא הא מיכתב כתבי לה, והאמר רבא מגילת סוטה שכתבה קודם שתקבל עליה שבועה לא עשה ולא כלום, פשט אונז האמיר דאך א מימרא פון רבא אז מ'טאר אפילו נישט שרייבן די מגילת סוטה פאר זי האט נישט געשוואוירן, איז אוואדע און אוואדע זי קען נישט טרינקען טאמער מען האט בכלל נישט געשריבן די מגילת סוטה ווי איז שייך זאל טרינקען זאגט טאקע די גמרא כדי נסבה ר' שמעון האט עס סתם דא אריינגערעכנט אבער אין הכי נמי עס איז נישט דא אזא היכי תמצא ווייל מען שרייבט ניטאמאל די מגילת סוטה איידער די פרוי האט נישט געשוואוירן קומט אויס למעשה אז ר' שמעון דרש'נט פונעם צווייטן פסוק פון ואחר ישקה צוויי זאכן, דאס איז די צוויי עיקר לימודים וואס ר' שמעון לערנט ארויס פון דא, די ערשטע זאך איז אז די פרוי טרינקט די מי סוטה נאכן מנחה, נישט פארן מנחה, ווייל ר' שמעון גייט דא כשיטתו אז ער טרינקט נאכן מנחה, און די צווייטע לימוד איז אז ס'טאר נישט זיין רישומו ניכר, ס'טאר גארנישט איבערבלייבן אויפן מגילה, ס'דארף זיין אינגאנצן אויסגעמעקט. זאגט יעצט די גמרא און די גמרא איז מרחיב אין די מחלוקת צווישן די דריי שיטות במאי קמיפלגי, וואס איז די מחלוקת דא, זאגט די גמרא תלתא קראי כתיבי, ס'דא דריי פסוקים וואס ווערט דערמאנט די ענין פון השקאה,

אז די מגילה דארף זיין אינגאנצן אויסגעמעקט, טאמער ס'איז נישט אינגאנצן אויסגעמעקט פועל'ט נישט די מי סוטה. פונעם דריטן פסוק דרש'ן די חכמים, והשקה בתרא, שאם נמחקה ואומרת איני שותה, מערערין אותה ומשקה אותה בעל כרחה. פונעם דריטן לימוד לערנען די חכמים, אז נאכדעם וואס מ'מעקט איז שוין נישט דא א וועג צוריק, די פרוי קען מער נישט שרייען איני שותה, נאר מ'צווינגט איר צו טרינקען. ווייטער, וואס דרש'נט, וויאזוי דרש'נט ר' שמעון די דריי פסוקים? ורבי שמעון סבר, ואחר ישקה לגופו, רבי שמעון האלט די עיקר לימוד איז פונעם צווייטן פסוק, פונעם צווייטן פסוק לערנט מען ארויס אז די השקאת סוטה קומט נאכן מנחה שמקריב את מנחתה ואחר כך משקה, חוץ פון דעם האבן מיר געזען דרשנ'ט רבי שמעון אויך פונעם צווייטן פסוק אז ס'טאר נישט זיין רישומו ניכר, ס'דארף זיין אינגאנצן אויסגעמעקט טאמער ס'איז נישט אינגאנצן אויסגעמעקט, פועל'ט נישט די מי סוטה, בלייבט איבער סיי די ערשטע והשקה און סיי די דריטע והשקה, וואס טוט ר' שמעון מיט די צוויי פסוקים? איז והשקה קמא, פונעם ערשטן והשקה לערנט ר' שמעון ארויס, שאם השקה ואחר כך הקריב את מנחתה, כשרה, אז בדיעבד טאמער מ'האט געטון פארקערט, טאמער זי האט קודם געטרינקען נאכדעם האט מען מקריב געווען די מנחה איז בדיעבד עס כשר, און פונעם דריטן והשקה והשקה בתרא, דרשנ'ט ר' שמעון שאם נמחקה מגילה ואמרה איני שותה, איני שותה, מערערין אותה ומשקין אותה בעל כרחה, אז נאכדעם וואס מ'מעקט, איז שוין נישט דא א וועג צוריק, אבער דאס איז אלץ טאמער מען האט עס געטון כדין, טאמער מען האט עס געמעקט נאכן מנחה, טאמער אבער מען האט עס געמעקט פארן מנחה, האלט ר' שמעון אז ס'איז נישט דא דער דין מען צווינגט נישט די פרוי צו טרינקען, ווייטער וואס האלט ר' עקיבא, איז ווי רש"י ברענגט די לימודים פון ר' עקיבא, ר' עקיבא קריגט זיך אויף ר' שמעון אויף צוויי נקודות, איין נקודה איז ר' שמעון האט געהאלטן בדיעבד טאמער מען האט געטרינקען נאכדעם מקריב געווען די מנחה האט מען יוצא געווען, רבי עקיבא קריגט זיך אויף דעם, רבי עקיבא האלט אפילו בדיעבד מוז זיין קודם די מנחה און נאכדעם די השקאה, חוץ פון דעם האט מען געזען רבי עקיבא קריגט זיך אויך אויף רבי שמעון אז רבי עקיבא האלט אז טאמער מען האט געמעקט שלא כדין מען האט געמעקט פארן מנחה צווינגט מען אויך די פרוי צו טרינקען די מי סוטה, פארוואס? ווייל רבי עקיבא קריגט זיך ביסוד אויף רבי שמעון, רבי שמעון האט מען געזען דרש'נט פונעם ערשטן והשקה אז בדיעבד טאמער מ'האט אנגעטרינקען פארן מנחה האט מען יוצא געווען, און רבי עקיבא נוצט די והשקה אויף א אנדערע לימוד אינגאנצן, רבי עקיבא האלט בדיעבד האט מען נישט יוצא געווען, וואס טוט מען מיטן ערשטן והשקה לויט רבי עקיבא? לויט רבי עקיבא דרש'נט מען די ערשטע והשקה אז נאכן מעקן איז שוין נישט דא א וועג ארויס, צווינגט מען די פרוי צו טרינקען, אבער היות וואס ער לערנט עס טאקע ארויס פון דעם ערשטן והשקה, וואו שטייט די ערשטע והשקה פארן מנחה? דערפאר האלט טאקע רבי עקיבא אז טאמער מען האט געמעקט שלא כדין, מען האט געמעקט די מגילה פארן מנחה, איז אויך צו שפעט, די פרוי קען מער נישט צוריקציען. פרעגט ער די גמרא אבער, וסבר רבי עקיבא משקין אותה בעל כרחה, איז דען אזוי אז רבי עקיבא האלט אז נאכן מעקן איז צו שפעט? והתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין די ברייתא אזוי, רבי יהודה אומר, כלבוס של ברזל, דאס איז א אייזן א געדרייטע שטיקל אייזן וואס האט צוויי שארפע שפיצן פון ביידע זייטן, מטילין לתוך פיה, מען לייגט אריין די אייזן אין די מויל פון די פרוי זאל נישט קענען פארמאכן די מויל, שאם נמחקה מגילה ואמרה איני שותה, מערערין אותה ומשקין אותה בעל כרחה. פשט, רבי יהודה האלט מען נעמט דעם אייזן מען שטופט עס אריין אין די מויל פון דעם פרוי, ווייל נאכן מחיקת המגילה איז שוין נישט דא א וועג ארויס, פשט, מען שטופט אריין די מי סוטה אין איר מויל אריין זי קען נישט פארמאכן די מויל, מען צווינגט איר צו טרינקען די מי סוטה. אמר רבי עקיבא, איז אויף דעם פרעגט רבי עקיבא, כלום אנו צריכין אלא לבודקה, והלא בדוקה ועומדת, פשט זאגט רבי עקיבא כ'פארשטיי נישט, וואס איז די גאנצע תפקיד פון די מי סוטה, צו בודק זיין צו זי האט געזינדיגט צו נישט, איז זאגט רבי עקיבא ברגע וואס די פרוי זאגט איני שותה וואס מיינט איני שותה? איני שותה מיינט איך בין מודה אז כ'האב געזינדיגט. נו, אז זי האט מודה געווען אז זי האט געזינדיגט, וויאזוי קענסטו יעצט צווינגען צו טרינקען די מי סוטה? אלא נאר, ממילא זאגט רבי עקיבא, עד שלא קרב הקומץ, יכולה לחזור בה, משקרב הקומץ, אינה יכולה לחזור בה. פשט ווילאנג מ'האט נישט מקריב געווען די מנחה, קען זי שרייען איני שותה. נאכדעם וואס מ'האט מקריב געווען די מנחה, קען זי מער נישט שרייען איני שותה. ס'איז א שטיקל פלא דא די ווערטער פון רבי עקיבא, די גמרא וועט זיך טאקע שטעלן אויף דעם, אבער על כל פנים לכאורה איז משמע דא פון רבי עקיבא אז ס'איז נישט דא אזא זאך ווי צווינגען, ווייל רבי עקיבא זאגט כלום אנו צריכין אלא לבודקה והלא בדוקה ועומדת, פשט די רגע וואס די פרוי זאגט איני שותה, לערנט רבי עקיבא פשט אין איר ווערטער אז זי איז מודה, זי איז מודה זי האט געזינדיגט, און אז זי איז מודה זי האט געזינדיגט אוודאי צווינגט מען איר נישט צו טרינקען, איז וויאזוי האט מען אונז געזאגט אז לויט רבי עקיבא קען מען צווינגען א פרוי צו טרינקען, טאמער זי איז מודה קען מען דאך איר נישט צווינגען, פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, עפעס די ברייתא שטימט דאך עפעס יא, ולטעמיך, די גאנצע ברייתא שטימט דאך נישט, תיקשי לך הא גופא, ווי שטימט די ברייתא? רבי עקיבא פון איין זייט זאגט אז מען צווינגט נישט א פרוי ווייל ברגע וואס די פרוי זאגט איני שותה איז כאילו זי האט מודה געווען, פון די צווייטע זייט זאגט ער משקרב הקומץ אינה יכולה לחזור בה והלא בדוקה ועומדת, רבי עקיבא זאגט אז נאכדעם וואס מען האט מקריב געווען די מנחה יעצט קען זי נישט צוריק ציען, פארוואס קען זי נישט צוריק ציען? זי זאגט דאך איני שותה, איני שותה פשט זי איז מודה, אז זי איז מודה וויאזוי קען מען איר צווינגען? איז סתם אזוי די ברייתא קוקט אויס אז ס'האט נישט קיין הענט און האט נישט קיין פיס, זאגט די גמרא ניין, די ברייתא איז נישט שווער, און די גמרא גייט פארענטפערן די ברייתא און מיט דעם וועט אויך זיין פארענטפערט די סתירה צווישן ר' עקיבא און רבי עקיבא, זאגט די גמרא לא קשיא, הא דקהדרא בה מחמת רתיתא, והא דקהדרא בה מחמת בריותא, פשט, ס'ווענדט זיך אין וואסערע צושטאנד שטייט די פרוי, ווען זי זאגט איני שותה איז זי רואיג אדער איז זי צוטרייסלט? פשט אזוי, א פרוי וואס מיט א גאנצע רואיגקייט זאגט איני שותה איז מוכח אז זי האט געזינדיגט, פארוואס? ווייל א פרוי וואס האט געזינדיגט ווייסט טיף אין הארצן אז זי האט געטון אן עבירה אז זי האט געזינדיגט, און זי ווייסט אז זי האלט נישט ביים טרינקען די מי סוטה, זי איז דאך נישט קיין נאר, זי וויל דאך נישט שטארבן בפני כל קהל ועדה, איז זי האט אין זינען, שוין גראד ווען זי קומט ארויף אין בית המקדש ווייסט זי אז זי גייט זיך ברעכן צום סוף, און זי גייט מודה זיין ווייל זי האלט נישט ביים טרינקען די מי סוטה. און ממילא אז א פרוי קומט מיט א רואיגקייט און זאגט איני שותה, זאגט רבי עקיבא ליגט דא אין איר ווערטער אז זי האט געזינדיגט, און אז זי האט געזינדיגט, אז זי האט מודה געווען זי האט געזינדיגט, קען מען דאך איר נישט אנטרינקען, נישט קיין חילוק ווען, נישט קיין חילוק פארן קמיצה נאכן קמיצה, פארן מחיקה נאכן מחיקה, ברגע וואס א פרוי איז מודה זי האט געזינדיגט, צווינגט מען איר נישט צו טרינקען, נאר זי גייט אהיים, איז דאס איז פשוט, נאר וואס? טאמער א פרוי איז צוטרייסלט, זי זאגט איך טרינק נישט, אבער מען זעט זי האט מורא, איז דא איז נישט פשט, מען קען נישט אריין טייטשן אין איר ווערטער איני שותה אז זי האט געזינדיגט, ווייל דא קען אוודאי זיין אז די פרוי איז א וואוילע פרוי, זי האט קיינמאל נישט געזינדיגט, נאר וואס זי האט דאך מורא צו טרינקען די מי סוטה, איז שרייט זי איני שותה איך וויל נישט טרינקען כ'האב מורא כ'האב מורא, איז אויף דעם האט רבי עקיבא געזאגט ס'ווענדט זיך ווען זי זאגט עס, אבער נאך א געוויסע מצב זאגט מען ס'איז צו שפעט, דו מוזט טרינקען, דאס הייסט נישט האסט מודה געווען, דאס הייסט סתם אזוי האסט מורא האסט מורא עסטו מוזן טרינקען, מען צווינגט דיר צו טרינקען, זאגט די גמרא והכי קאמר, כל מחמת בריותא כלל כלל לא שתיא, ווילאנג א פרוי שטייט רואיג און זי זאגט איני שותה, טייטש איך אריין אין אירע ווערטער אז זי איז מודה אז זי האט געזינדיגט, און אז זי האט מודה געווען אז זי האט געזינדיגט קען מען איר נישט צווינגען צו טרינקען, אבער מחמת רתיתא, טאמער זי ציטערט, מען זעט זי האט מורא פון די וואסער, איז דא איז איר איני שותה וואס זי זאגט דא איז נישט קיין ראיה אז זי האט געזינדיגט, נאר סתם אזוי זי האט מורא דאס צו טרינקען, איז דא זאגט ר' עקיבא עד שלא קרב הקומץ דאכתי לא אימחיק מגילה, אי נמי אימחיק מגילה דשלא כדין עביד כהנים דמחקי, פשט ווי לאנג מען האט נישט מקטיר געווען דעם קומץ, ווי לאנג מען האט נישט מקריב געווען די מנחה, האט מען דאך בכלל נישט געמעקט די מגילה לויט ר' עקיבא, ווייל ווען מעקט מען די מגילה? נאכן מנחה, ווייל די גאנצע השקעה געשענט נאכן מנחה, און מילא ווי לאנג מ'האט נישט מקריב געווען די מנחה, וואס מ'האט נאך נישט געמעקט די מגילה, און אפילו מ'האט יא געמעקט, האט מען נישט געמעקט כדין, ווייל מ'טאר נישט מעקן פארן מנחה, ווען דארף מען מעקן בעצם נאכן מנחה, איז דא האלט רבי עקיבא, מצי הדרא בה, זי קען צוריק ציען, ווייל ממה נפשך טאמער מ'האט נישט געמעקט קען זי צוריק ציען, זי האלט נישט ביים טרינקען, אפילו אז זי האט נישט מודה געווען, זי האלט נישט ביים טרינקען, און אפילו מ'האט געמעקט, איז דאך עס געווען שלא כדין, איז זאגט רבי עקיבא זי קען צוריק ציען, אבער משקרב הקומץ, דבדין עביד כהנים דמחקי, נאכדעם וואס מען האט מקטיר געווען די מנחה, יעצט האט מען שוין געמעקט כדין, דא זאגט רבי עקיבא לא מצי הדרא בה, קען זי מער נישט צוריק ציען, פארוואס? ווייל ס'איז נישט דא אזא זאך צוריק ציען נאכדעם וואס מען האט געמעקט דעם אייבערשטנ'ס נאמען, טאמער זי האט נישט מודה געווען, פארשטייט זיך טאמער זי האט מודה געווען איז אלעמאל דא א וועג ארויס, אבער טאמער זי האט נישט מודה געווען טאמער זי שרייט סתם איני שותה מען זעט זי האט מורא, צווינגט מען ניט צו טרינקען, און מילא מיט דעם איז אויך פארענטפערט די סתירה צווישן רבי עקיבא און ר' עקיבא, ווייל אין די ערשטע ברייתא, ווי רבי עקיבא האט געזאגט אז מען צווינגט די פרוי צו טרינקען, רעדט זיך אז מען זעט אז זי ציטערט, און מען האלט שוין נאכן מנחה, מען האט געמעקט כדין, איז אוודאי קען מען איר צווינגען צו טרינקען, מה שאין כן די צווייטע ברייתא, וואס רבי עקיבא האט געזאגט בדוקה ועומדת, רעדט זיך אז די פרוי שטייט רואיג, אז זי שטייט רואיג איז פשט זי איז מודה זי האט געזינדיגט, אז זי איז מודה זי האט געזינדיגט איז אלעמאל דא א וועג ארויס. פרעגט אבער די גמרא, קשיא דרבי עקיבא אדרבי עקיבא ס'איז סתם אזוי אבער דא דא נאך א סתירה צווישן רבי עקיבא און רבי עקיבא ווייל התם אמר מחיקה מעכבא והכא אמר קומץ מעכב פשט וואס האבן אונז געזעהן אין די ערשטע ברייתא אין די לימודים וואס אונז האבן געזאגט די אלע לימודים פון די חכמים פון רבי שמעון פון רבי עקיבא האבן מיר דאך געזעהן אז רבי עקיבא דרשנ'ט פונעם ערשטן והשקה אז אפילו טאמער מ'האט געמעקט שלא כדין מען האט געמעקט פארן מנחה, פון דעסוועגן נאכן מעקן איז נישט דא א וועג ארויס, די פרוי קען מער נישט צוריקציען מען צווינגט איר צו טרינקען, וואס האבן מיר יעצט געזען אין די צווייטע ברייתא אז ס'איז נישט אזוי, אין די צווייטע ברייתא האבן מיר געזען אז טאמער מען האט געמעקט שלא כדין קען מען נישט צווינגען די פרוי צו טרינקען, איז דאך דא דא א סתירה צווישן רבי עקיבא און ר' עקיבא, זאגט די גמרא טאקע תרי תנאי ואליבא דרבי עקיבא, ס'איז דא א מחלוקת תנאים בשיטת רבי עקיבא, אונזער ברייתא, די ברייתא וואס האמיר געלערנט אנפאנג עמוד, די גאנצע סוגיא, האלט אז רבי עקיבא האט געהאלטן אז אפילו טאמער מ'האט געמעקט שלא כדין צווינגט מען אויך די פרוי צו טרינקען, מה שאין כן די צווייטע ברייתא האט געזאגט אז ניין, די צווייטע ברייתא האט געהאלטן אז רבי עקיבא האלט אז טאמער מ'האט געמעקט שלא כדין קען מען נישט צווינגען די פרוי צו טרינקען די מי סוטה. פרעגט יעצט די גמרא, איבעיא להו, די בני הישיבה האבן געהאט אן איבעיא, אמרה איני שותה מחמת בריותא וחזרה ואמרה שותה אני מהו, וואס איז טאמער א פרוי זאגט רואיגערהייט איך האלט נישט ביים טרינקען, און שפעטער זאגט זי איך וועל יא טרינקען לויט רבי עקיבא, וואס איז די דין? וואס איז די צדדים דא? זאגט די גמרא, כיוון דאמרה איני שותה, טמאה אני קאמרה, וכיוון דאחזיק נפשה בטומאה, לא מציא הדרה בה, פון איין זייט קען מען זאגן, אז רבי עקיבא האט דאך געזאגט וואס געשעהט ווען א רואיגע פרוי זאגט איני שותה, טייטש איך אריין אין די ווערטער אז זי האט מודה געווען זי האט געזינדיגט, נו, ברגע זי האט מודה געווען זי האט געזינדיגט, איז העלפט נישט יעצט אז זי שרייט שותה, האסט געזינדיגט, גיי אהיים! דאס איז פון איין זייט, או דילמא אפשר ניין, כיוון דאמרה שותה אני, גליא דעתה דמחמת ביעתותא הוא דאמרה, פשט ברגע זי זאגט שפעטער כ'גיי יא טרינקען, איז א ראיה אז דאס זי האט פריערט געזאגט כ'גיי נישט טרינקען, איז נישט געווען מיט א רוהיגקייט, נאר אין אמת'ן אריין טיף אין הארצן זי יא געווען צוטרייסלט, איז פשט האט קיינמאל נישט מודה געווען, איז אפשר זאל מען איר לאזן טרינקען, תיקו, זאגט די גמרא עס בלייבט שווער, פירט די גמרא אויס, אמר אבוה דשמואל, דער טאטע פון שמואל האט געזאגט צריך שיתן מר לתוך המים, דער כהן דארף אריינלייגן א ביטערע זאך אין די וואסער זאל האבן א ביטערע טעם, מאי טעמא פארוואס? ווייל דאמר קרא שטייט אין פסוק מי המרים שמרים כבר, פשט, בעצם וואלט מען קענען זאגן פארוואס רופט עס די תורה מי המרים? ווייל ס'מאכט ביטערע זאכן, ס'מאכט דאך א גאנצע קללה, אבער אז ס'שטייט מי המרים איז פשט שמרים כבר ס'געווען ביטער פארדעם, פאר מ'האט אריין געמעקט אין דעם די מגילת סוטה האט עס אויך געהייסן מי המרים, פארוואס האט עס געהייסן מים מרים? מוז זיין אז מ'לייגט אריין אין דעם א ביטערע טעם זאל האבן טאקע א טעם פון מרירות.